יעצט צו מ'פארלערנען ווייטער סיפורי מעשיות מעשה ד' מ'האט אנגעפאנגען דעם זמן נאכאמאל סיפורי מעשיות האלט מען ביי די פערדע מעשה צו מיר פארלערנען די לשון פון רעבן. קוקט אריין אינעווענדיג די הייליגע ווערטער פון רעבן מעשה אמאל איז געווען א קעניג, האט ער גוזר געווען אויף די לאנד א גירוש בגזירת שמד, דאס הייסט, ווער ס'וויל בלייבן אין זיין לאנד מוז זיך שמד'ן. און אז נישט וועט מען אים ארויסטרייבן פון די מדינה. ס'איז געווען א טייל וואס האבן מפקיר געווען זייער גאנצע גוטס מיט זייער עשירות און זענען פון דארטן ארויס בדלות כדי זיי זאלן בלייבן ביי די אמונה, זיי זאלן קענען זיין אידן. א טייל האבן רחמנות געהאט אויף זייער עשירות, זענען זיי דארטן געבליבן, און זענען געווען אנוסים, וואס הייסט אנוסים? באהאלטענערהייט האבן זיי זיך געפירט ווי אידן, און אין פארנט פון מענטשן בפרהסיא, האבן זיי נישט געטארט זיך נוהג זיין ווי אידן. פארציילט דער רבי דערנאך איז דער קעניג געשטארבן און דער זון איז געווארן קעניג ער האט אנגעפאנגען פירן די מדינה זייער ש זייער שטארק שארף ביד רמה איינגענומען אסאך לענדער און ער איז געווען א גרויסער חכם און וויבאלד ער איז געווען אזוי שארף, ער האט איינגענומען די מלוכה מיט אזא יד רמה, האט מען געמאכט אויף אים א בונד. די גענעראלן האבן זיך צוזאמגענומען אז מען גייט אים אימפיטשן, מען גייט אים אראפווארפן פון בענקל. מען גייט אים באפאלן און מען וועט אים אויסהארגענען אים מיט אלע זיינע קינדער, און צווישן די גענעראלן איז געווען איינער פון די באהאלטענע אידן, האט ער זיך מיישב געווען און ער טראכט אזוי, וואס בין איך א באהאלטענע איד? נאר ווייל איך האב ליב געלט, איך איך וויל נישט איך וויל נישט בלייבן בדלות. איך וויל בלייבן מיט מיין ביזנעס, מיט מיין הויז. איך האב רחמנות אויף מיין האב און אויף מיין עשירות. היינט אז מ'וועט הרג'ענען די קעניג, און די לאנד וועט בלייבן אן א קעניג, וועט זיך איינער דעם צווייטן לעבעדיגערהייט איינשלינגען. ווייל א מדינה קען נישט זיין אן א קעניג. כ'בין זיך מיישב געווען. ער וועט גיין, און ער גייט אויסזאגן דעם קעניג, ווען זיי זאלן נישט וויסן, שטילערהייט, אז מען וויל אים הרג'ענען. איז ער געגאנגען, ער האט געזאגט פאר'ן קעניג, אז מען פלאנט אים אראפצואווארפן דא, מען פלאנט צו מאכן א אימפיטשמענט. אז מען האט זיך געבונטעוועט, איז געגאנגען דער קעניג האט עס אויספרובירט אויב ס'איז אמת, האט ער געזען אז ס'איז אמת, האט מען געשטעלט שומרים אין דער נאכט וואס זיי זענען אים אנגעפאלן און מען האט זיי געכאפט און מען האט דן געווען יעדן איינעם ווי זיין משפט איז געווען. האט זיך דער קעניג אנגערופן און ער האט געזאגט פאר דעם שר, וואס ער איז געווען א באהאלטענע איד, וואס פאר א כבוד זאל איך דיר געבן, אז דו האסט מיר געראטעוועט מיך מיט מיינע קינדער? זאל איך דיך מאכן פאר א גענעראל? דו ביסט דאך א גענעראל! זאל איך דיר געבן געלט? דו האסט גענוג געלט! זאג מיר, וואס פאר א כבוד דו ווילסט? האלט שוין מיט, דארף פייכעס. האלט מיט? וואס פאר א כבוד קען מען דיר געבן? האט דער באהאלטענע איד געפרעגט. ער האט געענטפערט פארן קעניג, וועט דער קעניג אבער טוהן וואס איך וועל זאגן? האט דער קעניג געזאגט, יא, איך וועל בוודאי טוהן וואס דו וועסט וועלן. האט דער באהאלטענע איד געזאגט פארן קעניג, שווער מיך ביי דיין קרוין און ביי דיין מלוכה, אז דו וועסט מיר טוהן וואס איך בעט דיך. האט אים דער קעניג געשוואוירן, האט זיך דער באהאלטענער איד אנגערופן, מיין גאנצע כבוד איז אז איך זאל מעגן זיין א איד בפרהסיא, איך זאל מעגן לייגן טלית און תפילין בפרהסיא. האט עס דעם קעניג זייער געארט.

אז מען קען גיין אין בית מדרש אנטוהן טלית און תפילין, דאס דארף זיין די גאנצע בקשה פון א איד, איך דארף נישט קיין געלט, איך דארף נישט קיין כבוד, איך דארף איין זאך, איך זאל קענען גיין אין בית מדרש מיט טלית און תפילין. זייער אסאך אידישע קינדער געוויינען זיך צו א שלעכטע א שלעכטע מנהג, מען לייגט תפילין אינדערהיים, מען באהאלט זיך מיט די תפילין, ס'איז זייער אסאך א נסיון, מען שטייט אויף שפעט אדער מען האט נישט קיין געדולד צו גיין אין שול, מען טוט אן טלית און תפילין אינדערהיים.

סיי זי דארף עס נישט ממש, זאגט מיר אמאל א בחור, דער ראש ישיבה דארף פארשטיין, דער ראש ישיבה קומט פון א הויז, ראש ישיבה'ס טאטע דאווענט, דער ראש ישיבה'ס זיידע דאווענט אין בית מדרש, דער ראש ישיבה האט דאך קיינמאל נישט געזען אזא זאך מ'זאל נישט דאווענען, מ'זאל נישט דאווענען אין בית מדרש, אבער דער ראש ישיבה שרייט. מיין טאטע דאווענט אינדערהיים א גאנץ יאר, דאווענט נישט, טוט אן תפילין מיט די אונטערוועש, זאגט מיר, וואס ס'הייסט, מיר פונקטליך מסביר געווען וואס ס'הייסט, פונקטליך וויאזוי ס'זעט אויס, אן א פיקטשערס, שטייט אויף צופרי, נעמט א קאפי, נעמט עפעס א שטיקל קעיק, זאג איך אים, עסן פארן דאווענען? וואס ס'הייסט? שטייט אין שולחן ערוך, מ'טאר נישט עסן פארן דאווענען. ער עסט פארן דאווענען. ער דאווענט נישט. טוט אן תפילין אינדערהיים, טוט זיך אפילו נישט אן. כ'זעה מ'דארף אסאך מחזק זיין בחורים אויף דעם. דאס איז מרומז דא אין די מעשה פון הייליגן רעבן, א איד דארף בעטן דעם אייבערשטן, הייליגער באשעפער, גאר מיין כבוד, גאר מיין שיינקייט איז אז איך זאל מעגן זיין א איד בפרהסיא, איך זאל מעגן לייגן טלית און תפילין בפרהסיא. שטייסטו אויף שפעט?

איך דארף גיין דאווענען אין בית מדרש שחרית מנחה מעריב, אז איך קען דאס פועל'ן ביי ענק, עטס וועט חתונה האבן, עטס זאלט קענען גיין אין שול, דאס איז מיר שוין גענוג. הלוואי זאל איך עס קענען פועל'ן ביי אלע תלמידים פון ישיבה. האסט חתונה, האסט שוין נישט קיין ראש ישיבה וואס גייט דיך צייכענען, האסט שוין נישט קיין משגיח וואס גייט דיך נאכוואקן, האסט שוין נישט קיין מנהל וואס גייט דיך קנס'ענען. איך דאווען פאר די אייבישטער. די ערשטע זאך איך שטיי אויף, איך גיי דאווענען. האב איך ישיבה, ס'דא א סדר ווען מען דאווענט דארט, מען דאווענט צען אין ישיבה, איך בין שוין אויפגעשטאנען אכט פאר, וועל איך מאכן א שיעור פארדעם, האב איך נישט ישיבה, איז די ערשטע זאך גיי איך דאווענען, איך שטיי אויף צופרי, און איך גיס אפ נעגל וואסער, און איך בין זוכה צו כאפן א מקווה. און איך גיי דאווענען. איך בין א איד, איך גיי דאווענען. די ערשטע זאך, אינמיטן טאג, יעצט זומער איז אביסל גרינג, קען מען אביסל דאווענען שפעט אויך. אז מוהרא"ש האט איינגעפירט דא אין ישיבה, האט מיך אריינגעלייגט אזוי גוט אין קאפ, פון דריי אזייגער זאלסטו שוין זען צו דאווענען מנחה, אה, איך קען, מען קען נאך דאווענען מנחה ביז נײַן דרײַסיק, וואס האב איך מיך צו גיין יאגן צו דאווענען מנחה דרייע, דריי אזייגער תפילת מנחה.

שחרית מנחה מעריב דאס איז א איד, איך שטיי אויף צופרי, איך נעם מיין טלית און תפילין, איך גיי אין בית מדרש, אינמיטן טאג מנחה איך גיי אין בית מדרש, איך זוך א מנין, מוהרא"ש זאגט אז מען דאווענט מיט מנין וועט מען האבן דבר שבמנין, מ'וועט אלץ האבן געלט, מ'וועט האבן שפע, מ'טאר נישט מזלזל זיין אין דעם. די דזשאוקס וואס דרייען זיך ארום. וואו דאווענסטו? איך דאווען ביים כותל. וואו איז דא אין אמעריקע דא א כותל? איך דאווען ביים כותל אינדערהיים. אין בית מדרש ווען ער קומט אין בית מדרש טיילט ער איין פאר יעדן איינעם וואס צו טון. אבער ער דאווענט נישט א. איך וויל נישט זאגן וואס. ער דאווענט נישט, ער דאווענט ניין, ער קומט שבת, ער קומט שבת דאווענען, און ער דרייט איבער דעם גאנצן שול, וואו ביסטו א גאנצע וואך? וואו ביסטו א גאנצע וואך? קיינער האט דיך נישט געזען אין ערגעץ. דאווען ביים כותל. ביים כותל דאווענט טוט זיך כאטשיג אן די הויזן ס'איז א נייע זאך הויזן יא טוט זיך כאטשיג אן די הויזן אז איך קען דאס פועל'ן ביי ענק עטס זאלט זיין גוטע אידן וואוילע אידן עטס גייט חתונה האבן עטס גייט ארויסגיין פון ישיבה יעדער גייט אנקומען ערגעץ אנדערש, אסאך מאל זעט מען נאנטע חברים מען רעדט א גאנץ טאג צוזאמען, נאך די חתונה ער קומט אן אין די שטעטל ער קומט אן אין די שטאט, ער קומט אן ביי די ארבעט, סא מען טרעפט זיך אמאל מען שעמט זיך אפילו, מען שעמט זיך אז אפילו אמאל זענען מיר געווען חברים, וואס האב איך מיט דיר? איך קען דיך בכלל נישט. מיט װעם בין איך געגאַנגען און געקומען און געקומען און געגאַנגען, אַזױ נאַריש בין איך געװען, געקומען און געגאַנגען, און געגאַנגען און געקומען און געקומען און געגאַנגען צוזאַמען. עטס גײט חתונה האָבן, עטס גײט אױפֿשטעלן שײנע שטיבער, איך מוז דאַװענען שחרית מנחה מעריבֿ, װי קומסטו יעצט? אַז מ'איז אין ישיבֿה דאַרף מען האַלטן סדר הישיבֿה. פינף אזייגער איז דא א שיעור דארף מען זיין פינף אזייגער אין בית מדרש. חוץ ווי קומסטו יעצט? ווי קומסטו יעצט? אז מען איז אין ישיבה דארף מען האלטן סדרי ישיבה. נישט קיין כולל. יא דאלי ביסט א חתן? הייסט חתונה האבן? ווער וועט דיך נאכלויפן קוקן צו דאווענסט שחרית צו דאווענסט מנחה צו דאווענסט מעריב. אז מען דאווענט נישט די דריי תפילות ווערט מען אויסגעריסן פון די וועלט. אנפאנג זעט עס אויס ווי מען קומט מען גייט מען האט א קאר עס זעט אויס פיין און וואויל. ס'האלט זיך נישט די מענטש האלט זיך נישט די מענטש ווערט אויס.

ווער וועט דיך ווער וועט דיך נאכלויפן קוקן צו דו דאווענסט צו נישט נאך די חתונה קיינער קוקט נישט עס קען קענסט גיין קיינער ווייסט נישט ווי דו ביסט דארף מען האבן די ביסל יראת שמים וויסן איך דארף דאווענען שחרית מנחה מעריב איך בין א איד דארף נישט דאווענען, מענטשן וואס דאווענען ציען אויס דאס דאווענען, זיי מאכן נאך די מענטשן זאלן נישט וועלן קומען דאווענען אין בית מדרש, דארף נישט לאנג, איך דאווען, איך קום אריין אין בית מדרש, איך נעם מיין סידור, איך רעד נישט מיט קיינעם ביים דאווענען, איך קום אריין מיין טלית, מיין תפילין, דאס איז מיין גאנצע שיינקייט, נאכדעם פארציילט די רבי ווייטער דף פ ט, דערנאך איז דער קעניג געשטארבן, איז געווארן זיין זון קעניג, און דער זון האט אנגעפאנגען צו פירן די מדינה מיט גוטן. ווייל ער האט דאך געזען אז מען האט געוואלט זיין טאטע אויסרייסן, און ער האט איינגענומען אסאך מדינות און איז געווען זייער א גרויסער חכם. דער קעניג האט געהייסן אז מען זאל צוזאמרופן אלע שטערן זעער, אלע חכמים וואס קענען זען עתידות, זאלן זען וואס גייט זיין, און זיי זאלן אים זאגן פון וואסערע זאך זיינע קינדער קענען פארשניטן ווערן, כדי ער זאל זיך קענען פון דעם היטן. האבן אים די שטערן זעער געזאגט, דף צדיק, קוקטס אריין די ווערטער פון רעבן, אז זיינע קינדער עלן נישט פארשניטן ווערן, איין זאך דארף ער זיך היטן, פון א שור מיט א שה, פון א אקס און א לעמעלע. ער דארף זיך היטן פון א אקס און א לעמעלע. שוין, מ'האט פארשריבן אין ספר הזכרונות, און דער קעניג האט אנגעזאגט זיינע קינדער זיי זאלן אויך פירן די מדינה ווי ער מיט גוטן. דערנאך איז ער געשטארבן. וואס איז יעצט? וואס איז יעצט? מען קען נישט קומען יעצט אין ישיבה. מען קען נישט יעצט קומען אין ישיבה. וואס איז דא א כולל א בית מדרש? דער קעניג האט אנגעזאגט זיינע קינדער זאלן אזוי אויך פירן די מדינה אזוי ווי ער מיט גוטן. דערנאך איז ער געשטארבן, איז געווארן זיין זון קעניג. ער האט אנגעפאנגען פירן די מדינה מיט שארפקייט אזוי ווי די זיידע. ער האט איינגענומען אסאך מדינות, און אים איז בייגעפאלן א חכמה, ער האט געהייסן אויסרופן אז ס'זאל זיך נישט געפינען אין די גאנצע לאנד קיין אקס און קיין שעפעלעך, אזוי איז ער געווען פארזיכערט אז ער דארף נישט מורא האבן פון קיינעם, ווייל אין ספר הזכרונות איז געשטאנען אז זיין מפלה גייט זיין פון א שור מיט א שה. שוין. מ'האט אויסגערופן אזוי, אין די גאנצע מדינה מ'האט אויסגערוימט אלע אקסן און אלע שעף, ער האט שוין נישט מורא געהאט פון קיין שום זאך דער קעניג, און ער האט געפירט די מדינה זייער שארף, און ער איז געווארן זייער א גרויסער חכם. פארציילט דער רבי, ס'איז א קליינע מעשה, איך וויל עס ענדיגן מיט ענק יעצט. נאך דריי דאפן. דער קעניג איז בייגעפאלן א חכמה. ער גייט אייננעמען די גאנצע וועלט. ווייל עס ווייזט זיך אז די וועלט איז איינגעטיילט אין זיבן קאנטינענטן, זיבן חלקים. און די וועלט איז איינגעטיילט אויף זיבן חלקים, עס איז דאך פאראנען זיבן אויכעט זיבן פלענעטס. זיבן שטערן וואס גייען ארום די זיבן טעג פון די וואך, און יעדע שטערן, איטליכע שטערן, שיינט אויף א אנדערע חלק פון די זיבן חלקים פון די וועלט. אויכעט איז פאראנען זיבן סארטן אייזן, ס'דא גאלד, ס'דא זילבער, ס'דא קופער, אזוי ווייטער, און יעדע שטערן פון די שבעה כוכבי לכת שיינט אויף א אנדערע בארג. און פון דעם וואקסט, פון דעם ווערט די אייזן. איז דער קעניג געגאנגען, ער האט צוזאמגענומען אלע זיבן אייזן, און ער האט געהייסן מען זאל אים ברענגען אלע גאלדענע פיקטשערס פון אלע קעניגן וואס זיי הענגען אין זייערע פאלאצן, און ער האט געמאכט פון דעם א ריזיגע סטעטשו. א ריזיגע סטאטוע, א ריזיגע געשטאלט, די קאפ איז געווען פון גאלד, די גוף איז געווען פון זילבער, און די איבעריגע אברים זענען געווען פון אנדערע סארטן אייזן ווארג, און ס'איז געווען אין דעם מענטש אלע זיבנערליי אייזן, דף צדיק בית. דאס איז דאך מרומז וואס איז געווען מיט נבוכדנצר, יא האט ער געהייסן מאכן א ריזיגע געשטאלט. און ער האט דעם מענטש געשטעלט אויף א הויכע בארג, האבן אלע זיבן פלענעטס, אלע זיבן כוכבי לכת, אנגעפאנגען שיינען אויף דעם מענטש, און ווען א מענטש האט געדארפט עפעס א עצה אדער עפעס א ביזנעס, ער האט געוואלט עפעס א שאלה, האט נישט געוואוסט יא צו ניין, פלעגט ער זיך שטעלן אקעגן דעם גרויסן סטעטשו, און ער האט עס אין געהאט וואס ער האט געוואלט פרעגן, האט ער גלייך געזען. נו? די מענטש האט עס אין געהאט אויב ער זאל עס יא טון אויב נישט, און אויב ער דארף עס יא צו טון פלעגט אנהייבן צו שיינען די די אבר, און אז נישט איז עס געווארן טונקל. אזוי האט די קעניג געטון און דורכדעם האט ער איינגענומען די וועלט, ער האט איינגענומען זייער אסאך געלט. זאגט אבער דער רבי אז דאס ארבעט נישט אזוי. די גאנצע זאך ארבעט נאר, זאגט דער רבי דף צדיק ג', נאר דער מענטש, די סטעטשו, די פעסל וואס איז געמאכט פון די זיבנערליי אייזן, איז נישט מסוגל אז ס'זאל ארבעטן און שיינען און נישט שיינען, נאר באופן אויב דער קעניג העט משפיל גאים זיין און מגביה שפלים זיין. גרויסע לײַט װעט ער אַראָפּװאַרפֿן, און קלײנע לײַט װעט ער אױפֿהײבן, נאָר אױף אַזאַ אופֿן. קיצור, קאָן מען אײַנרעדן דעם מענטש, אַז ס'אַרבעט. ס'הײסט אין אַנדערע װערטער, מאַכסט קאָמוניזם. אַלע, װאָס זענען גרױס, מאַכט ער קלײן, אַלע, װאָס זענען קלײן, מאַכט ער גרױס. װאָס האָבן זײ געטאָן אין רוסלאַנד אַלע יאָרן? צו װאַרפֿן אַ אימה און אַ פּחד אױף יעדן אײנעם, און דעמאָלט קענסטו שױן זאָגן, אַז די זאַך אַרבעט. פארציילט דער רבי, געגאנגען דער קעניג האט געשיקט בריווען פאר אלע גענעראלן, ווער עס האט געהאט עפעס א פאסטן, ווער עס האט געהאט עפעס א אמט, אלע מוזן קומען צו, מען האט אלץ אוועק גענומען, אפילו די וואס האבן נאך געהאט פאסטענעס פון זייערע עלטער זיידן, ס'האט שוין זייער עלטער זיידע פון דעם קעניגס, דער קעניגס טאטע, זיידע, עלטער זיידע איז דאך געווען א קעניג, אלץ האט ער צוגענומען, און ער האט גענומען קליינע פשוטע ביליגע מענטשן, ער האט זיי אויפגעהויבן, ער האט זיי געמאכט אויף זייער פלאץ. און צווישן די גענעראלן איז דאך געווען דער באהאלטענער איד. האט אים די קעניג געפרעגט, וואס איז דיין פאסטן? וואס איז דיין טשין? האט ער געענטפערט, דף צדיק ד', מיין שררה-שאפט איז אז איך מעג זיין א איד בפרהסיא, פאר די טובה וואס איך האב געטון פאר'ן קעניג'ס א זיידן. האט די קעניג עס אוועקגענומען ביי אים. נו, קענסט נישט זיין קיין איד? אויב דו ווילסט זיין א איד טרייב דיך ארויס פון די לאנד און איך דארף ווייטער ב. און ער איז צוריק געווארן א באהאלטענע איד. אלץ ווייל דער קעניג האט געוואלט צוקומען אז דער געשטאלט זאל ארבעטן. פארציילט דער רבי אז אמאל האט זיך דער קעניג געלייגט שלאפן, האט ער געזען א חלום ווי אלע, די הימל איז קלאר, א שיינער בלויער הימל, א לויטערער הימל, און ער האט געזען אלע צוועלף מזלות און ער האט געזען א שור מיט א שה וואס איז פארהאנען צווישן די מזלות, און זיי לאכן פון אים אין די חלום. די שור און די שה לאכן פון אים. האט זיך דער קעניג אויפגעכאפט מיט גרויס כעס, און ער איז געווארן זייער דערשראקן. ער האט געהייסן מען זאל ברענגען די ספר הזכרונות, האט ער געזען אז עס שטייט דארט געשריבן אז דורך א אקס און א לעמעלע וועלן זיינע קינדער פארשניטן ווערן איז אויף אים געפאלן א גרויסע פחד און ער האט עס דערציילט פאר די קעניגן און אויף איר און אויף די קינדער איז אויך געפאלן א גרויסע פחד ס'האט זיי געקלאפט די הארץ ער האט גערופן אלע וואס קענען באשיידן חלומות און יעדער האט אים פותר געווען, אבער עס איז אים נישט אריינגעגאנגען אין די אויערן, איז אים געפאלן א גרויסע פחד, ברוך אתה אדוני אלהינו מלך העולם שהכל. איז געקומען א חכם און ער האט געזאגט פארן קעניג, איך האב א קבלה פון מיין טאטע, ס'איז דאך פארהאנען דרײַ הונדערט פֿינף און זעכציק גענג ווי די זון גייט, יא, עטס ווייסט אז די זון גייט דאך ארום די וועלט יעדן טאג אויף א צווייטע גאנג, ס'גייט נישט יעדן טאג אויפן זעלבן פלאץ, פאר אונז זעט עס אויס, אבער מ'קען דאך זען נאך א וואך רוקט זיך עס שוין, קענסט קוקן אויפן וואנט ווי ס'שיינט אריין די זון, ס'רוקט זיך, ס'איז דא דרײַ הונדערט פֿינף און זעכציק גענג.

און ווער ס'האט א פחד אז ער קומט אן צו דעם פלאץ ווערט ער געראטעוועט פונעם פחד. אזוי זאגט דער חכם פארן קעניג, און ער וויל זאגן פארן קעניג אז דער קעניג האט א פחד אז דער שור, די אקס מיט די לעמעלע לאכן פון אים, אפשר זאל דער קעניג אהין גיין. איז דאס די קעניג זייער געפאלן, איז ער געגאנגען מיט זיין ווייב און זיינע קינדער, מיט אלע זיינע קינדער, אלע זיינע אייניקלעך, און דער חכם איז אויך מיט זיי געגאנגען. פארציילט אבער דער רבי אז ס'דא א שטיקל פראבלעם. אינמיטן וועג שטייט א מלאך, דער מ מלאך איז ממונה אויף כעס. ווייל עטס ווייסט ווען ווען א מענטש ווערט אין כעס, זאגט דער רבי דא, באשאפט מען א מלאך המשחית. יעדע מאל איינער רעגט זיך אויף, ווערט אין כעס, באַשאַפֿט ער אַ מלאך, װאָס דער מלאך הרגעט אים נאָך, און הרגעט מענטשן, צעברעכט זאַכן. און דער מלאך איז ממונה אױף אַלע משחיתים. און דעם מלאך פֿרעגט מען דער װעג, װיאַזױ מע קען אָנקומען צו דעם פּלאַץ, װוּ די דרײַ הונדערט פֿינף און זעכציק גענג פֿון דער זון שײַנען, װוּ די אײַזערנע רוט װאַקסט, װאָס ס'ראַטעװעט פֿאַר אַ פּחד, װער ס'האַלט מיט. פארציילט דער רבי ווייל ס'איז פאראנען א גוטע וועג פאר א מענטש, עס איז פאראנען א וועג וואס איז פול מיט ליים, ס'איז פאראנען א וועג וואס איז פול מיט גריבער, אזוי איז פאראנען אסאך וועגן, ס'איז פאראנען א וועג וואס דארטן איז פאראנען א פייער וואס פיר מייל פאר די פייער ווערט מען שוין פארברענט, אזא גיהנום איז דארט דא. האבן זיי געפרעגט די וועג פונעם מלאך, און דער מלאך האט זיי געוויזן די וועג ווי די פייער איז, זענען זיי געגאנגען. איז דער חכם האט אלץ געקוקט פאר זיך אלעמאל אויב ס'איז דארטן דא א פייער, ווייל ער האט געהאט א קבלה פון זיין טאטע אז ס'איז דארטן דא א פייער, מ'דארף שוין אכטונג געבן פיר מייל פארדעם. דערווייל האט ער געזען א פייער האט ער געזען אז דארטן אין די פייער שפאצירן קעניגן און אידן אנגעטון טלית און תפילין האט דער חכם געזאגט פארן קעניג איך האב א קבלה אז פיר מייל פון דעם פייער ווערט מען שוין פארברענט איבער דעם איך גיי נישט ווייטער דו אז דו ווילסט קענסטו גיין דער קעניג האט געטראכט איך ער האט דאך געזען אנדערע קעניגן שפאצירן אין די פייער האט ער געמיינט אז ער וועט אויך קענען גיין, האט זיך די חכם אנגערופן, איך האב א קבלה פון מיין טאטע, איך גיי נישט, דו אז דו ווילסט קענסטו גיין. איז דער קעניג געגאנגען מיט זיינע קינדער, און פלוצלינג האט דער פייער זיי פארברענט, דער פייער האט זיי געכאפט, זיי זענען פארברענט געווארן מיט אלע קינדער, און זענען אלע אויסגעריסן געווארן. דף צדיק ח'. ווי דער חכם איז געקומען אהיים, איז געווען א וואונדער ביי די שרים, וויאזוי קען זיין דער קעניג איז פארשניטן געווארן מיט זיינע קינדער? ער האט זיך דאך געהיטן פון א שור מיט א שה. ער האט זיך דאך געהיטן פון א אקס מיט א לעמעלע. פון וואו קען דאס געשען? האט זיך דער באהאלטענער איד אנגערופן דורך מיר איז ער פארשניטן געווארן. ווייל די שטערן זעער האבן געזען אז דורך א אקס און א לעמעלע גייען זיי אויסגעריסן ווערן, אבער זיי האבן נישט געוואוסט וואס זיי זעען. אזוי איז עס, די אלע בעלי, די אלע בעלי מקובלים, די אלע וואס זעען זאכן פון פאראויס, קענען עס נישט אוועק מאכן, עפעס זעען זיי. ס'איז דא, ס'איז דא אין דעם חכמות. ס'איז דא אפילו גוים, מען קען דיר זאגן וואס גייט זיין, עפעס זעען זיי, אבער זיי זעען נישט די ריכטיגע וועג, עפעס זעען זיי, פליעט די אותיות פורחות באויר, ס'זעט אויס. אבער ער קען דיר בעצם נישט העלפן, ווייל אים האט מען אנגעזאגט זאלסט דיך היטן פון א שור מיט א שה, ער האט זיך געהיטן פון א שור און א שה, אבער ער האט נישט געוואוסט אז פון א אקס מאכט מען די הויט מאכט מען תפילין, און פון א לעמעלע מאכט מען וואל ציצית, און דורך זיי איז דער קעניג אויסגעריסן געווארן מיט אלע קינדער, ווייל די קעניגן וואס אידן האבן געוואוינט אין זיין מדינה, וואס זיי גייען אנגעטון טלית און תפילין, און די קעניגן האבן געקענט גיין אין פייער. ס'האט זיי גארנישט געשאדט, אבער די קעניג וואס אידן קענען וואס גייען מיט טלית און תפילין האבן נישט געטארט זיין אין זייער לאנד, איבער דעם איז ער אויסגעריסן געווארן מיט זיינע קינדער. און דאס האבן די שור מיט שה פון די מזלות געלאכט פון אים, ווייל די שטערן זעערס האבן געזען אז דורך א שור מיט א שה וועט זיין זרע פארשניטן ווערן, אבער זיי האבן נישט געוואוסט וואס זיי זעען, איז די קעניג פארשניטן געווארן מיט זיינע קינדער, אמן. כן יאבדו כל אויביך השם. ווען דער רבי האט געענדיגט פארציילן די מעשה האט דער רבי געזאגט למה רגשו גוים? תרועם בשבט ברזל, דאס איז די אייזערנע ריט. ננתקה את מוסרותימו ונשליכה ממנו עבותימו, דאס איז ציצית און תפילין. די גאנצע מעשה איז מרומז אין דעם קאפיטל. וואויל איז דעם וואס וועט עפעס וויסן אין די מעשיות וואס זענען גרויסע סודות התורה וואס איז נוגע פאר אונז. ס'ברענט א פייער, ס'ברענט נסיונות, ס'ברענט א פייער יצר הרע פון פארברענען א מענטש מיט ניאוף, וויאזוי קען א מענטש בלייבן גאנץ, וויאזוי קען א מענטש בלייבן ערליך, ער נעמט די טלית און תפילין ער גייט אין בית מדרש, טלית און תפילין היט אפ א איד. טייערע בחורים, ביסט אויפגעשטאנען שפעט, האסט נאכנישט געלייגט קיין תפילין, גיי יעצט אנטון תפילין. טו יעצט אן תפילין. שעם דיך נישט פון חברים, שעם דיך נישט פון מענטשן, שעם דיך פון די אייבערשטער. איך זע זיי האבן נישט די כוחות. ווייל איך ווייס קלאר אז עס זיצן בחורים דא אין בית מדרש וואס האבן נאכנישט אנגעטון קיין תפילין. איך זע עס. נישט דא ווי צו קוקן, קענסט עס נישט זען, נישט דא ווי צו קוקן, איך זעה עס, און איך וויל העלפן אסאך מאל בחורים צופרי, ווען ער קומט אן נאכן דאווענען דאכט מען זיך, האסט שוין געדאווענט? מאך עס אזוי די זיסטע וועג, יא, שוין, האסט שוין געדאווענט? האסט שוין געדאווענט? אקעי?

דו ביסט סייווי א שייגעץ? ביסט נישט קיין שייגעץ. גיי טו אן תפילין, גיי דאווען. די אייבערשטער ווארט אויף דיין תפילין. די אייבערשטער ווארט אויף דיין שחרית. נע, איך דאווען נישט. איך בין פון די מענטשן וואס דאווענען נישט. די מיינסט ז'זיין פטור פון ס וועסט יעדן טאג וועט מען דיך פרעגן אויבן וועסט דארפן אפגעבן חשבון יעדן טאג די האסט אויסגעלאזט א ברכה. איך זאג נאר קרישמע, דו וועסט יעדן טאג אפגעבן חשבון, א שטיקל דאווענען אויסגעלאזט, פארוואס לאזסטו אויס, וואו יאגסט זיך, האסט דאך סייווי נישט וואס צו טון, וואס שלאפסטו איין אינמיטן רעדן, וואש אפ דיין פנים, וואס שלאפסטו איין אינמיטן רעדן. וואס הייסט איך דאווען נישט? איך לאז אויס שטיקלעך פארוואס לאזסטו אויס שטיקלעך קודם כל דו האסט דאך נישט וואס צו טון א גאנצן טאג גייסט דאך ליידיג גייסט אראפ נאך א ציגרעטל נאך א ציגרעטל עסט דאך עסט דאך שטארבן פון אזוי סאך רייכערן נאך א ציגרעטל נאך א ציגרעטל אראפ ציגרעטל ארויף א ציגרעטל עסט דאך שטארבן פון דעם ווען דיין טאג איז דאך אויסגעפילט, ווייס איך נישט, עוסק במצוה, עוסק במצוה, א מענטש עוסק במצוה, שוין, אפשר איז ער פטור פון דאווענען. גייסט דאך ליידיג, גיי נעם די תפילין, גיי נעם א סידור, שטעל דיך אוועק דאווענען, רעד צום אייבערשטן. נאר וואס דען? אז מ'היט זיך נישט די אויגן, און מ'קוקט עבירות, עקלט מען זיך פון דאווענען. עקלט מען זיך פון דאווענען, ס'איז אויף, קען מען נישט דאווענען. דעם בעט איך ענק, היט דיינע אויגן, דארפסט נישט האבן קיין טעלעפאן וואס מען קוקט אויף דעם עבירות, ווארף אוועק, היט דיינע אויגן, עסט קענען קומען דאווענען אביסל, עסט קענען אביסל זאגן משניות, אביסל לערנען, עסט קענען אביסל רעדן צום אייבערשטן, עסט קענען אביסל הנאה האבן פון לעבן. אז מען איז א שומר הברית, אז מען היט אפ די אויגן, מען האט הנאה פון די לעבן, די לעבן איז זיס, די לעבן איז האניג. די קעניגן וואס האבן געלאזט אידן גיין מיט טלית און תפילין, די האבן געגאנגען אין פייער, און די וואס נישט זענען פארברענט געווארן. וואס גייט ארויף אויף א אידיש קינד, דער וואס גייט מיט טלית און תפילין יעדן טאג אין בית מדרש, ער גייט מיט טלית און תפילין, דער ווערט נישט פארברענט, דער בלייבט א געזונטער מענטש, דער ווערט א, דער האט א גוטע לעבן, און דער וואס לייגט נישט קיין טלית און תפילין, דער ווערט פארברענט, זאל דער אייבערשטער העלפן אז מיר זאלן זוכה זיין צו קענען גיין אין בית מדרש יעדן טאג מיט טלית און תפילין, דאווענען שחרית, דאווענען מנחה. דאווענען מעריב, ס'נישט קיין חילוק צו איך בין אין ישיבה צו איך בין נישט אין ישיבה. דער רבי דער רבי האט זייער שטארק געוואלט האבן א יונגעלע. ווייל דער רבי האט נישט געהאט קיין זוהן. דער רבי האט געהאט א יונגעלע אבער ס'איז גלייך אוועק. און נאכדעם קורץ נאכן ברית שוין אוועק.

אויב האב איך ישיבה, איך בין אויפגעשטאנען פרי, קען איך יעצט גיין עפעס טוען פאר דעם, איך קען לערנען פאר דעם. אבער אז איך האב נישט קיין סדר היום, איך בין נישט תלוי אין אנדערע, ערשטע זאך צופרי דאווענען, נישטא גארנישט טוען פארן דאווענען, גארנישט טוען פארן דאווענען, כ'מיין נישט אז דו האסט א סדר שני, שוין אז דו קומסט אהער צען אזייגער דאווען נישט, ס'איז די ערשטע זאך דאווענען, איך הייב נישט, נישט דא קיין אפיס, נישט דא קיין קאר, נישט דא קיין געז, נישט דא קיין אויל טשעינדזש, נישט דא גארנישט פארן דאווענען, ניין איך גיי נאר אריין, איך גיי נאר אין באנק, דו גייסט נאר אין באנק און דו גייסט נאר קוקן דיינע אימעילס און דו גייסט נאר. סיין א פעיפער און דו דאווענסט נישט, אריבער די טאג וואס דו דאווענסט נישט, אסאך בעטן דעם אייבערשטן אויף דעם, רבונו של עולם איך וויל דאווענען שחרית, איך וויל דאווענען מנחה, איך וויל דאווענען מעריב, איך וויל ציילן ספירה יעדע נאכט. אזוי האט מען כח זיך צו האלטן מיט די יצר הרע, אזוי וועט מען ווערט מען נישט פארברענט. האסטו מורא אפצואוואשן דיין פנים, דו שלאפסט? חתן וואס קוקסטו אויף מיר? וואש דיין פנים! קענסט נישט! דו שלאפסט? דו הערסט ווי איך רעד?

דו ווייסט איך באקום בריוון פון פרויען וואס זיי שרייבן מיר יוש ווי איך דארף קאכן א גאנצע שבת אז מיין מאן שטייט אויף צוועלף אזייגער ער פופט אריין יעצט ביז שבת נאכמיטאג און ער זעצט זיך שוין צום טשולנט מיט די פידזשאמע נעמט ער שוין א טעלער טשולנט וואס זיי ווילן זיי ווילן אפלאזן די שטוב, איך דארף זיי מחזק זיין, קוק נישט, לאז אפ, קוק נישט, ס'איז נישט דיין געשעפט, דו גרייט אן טשולענט, קוק נישט, אבער זיי ווילן נישט בלייבן חתונה געהאט, וואס? ער גייט נישט ארויס דאווענען מיט די פידזשאמע, עסט ער שוין א טעלער טשולענט, כ'ווייס נישט ווי מ'קען געבן טשולענט פאר א שלאפעדיגע בויך, ס'איז א סכנה, ברוך השם, אז מ'שטייט אויף שבת צופרי, יעצט מאכט מען שוין דא א באטע שבת צופרי, מ'לערנט זוהר פארן דאווענען, מ'איז שוין גוט הונגעריג, קען מען קען מען לייגן טשולענט, אבער א מענטש שלאפט, שטייט אויף, גיסט אים אריין טשולענט. אין היידן געמאכט א פיקטשער פאר די קינדער מיר געוויזן דעם ס'איז געווען קינדער ווי עשו קומט און ער ליגט אין בעט אזוי און ער בעט יעקב אים אריינגיסן א טעלער טשולנט מען קען עסן טשולנט אין בעט מיט די פידזשאמע עסט ער טשולנט ס'דא פרויען וואס שרייבן בריוון צו מיר וואס זאגן די גאנצע שבת האט נישט קיין הענט און קיין פיס זאגן זיי איך שטיי און איך מוטשע מיך צו קאכן א גאנצע שבת און מיין מאן שלאפט אריין ביזן טאג אריין נישט דא קיין, נישט דא קיין דאווענען, נישט דא קיין, ער ווייסט נישט אז מען בענטשט ראש חודש, ער ווייסט נישט שבת מברכים, ער ווייסט נישט ווען ס'איז חזק חזק, ער ווייסט גארנישט. און אויב ער, און אויב ער קען זיך נישט אן עצה געבן, די ווייב, די ווייב איז אים צו, צו שטרענג, און ער מוז יא ארויסגיין, גייט ער ארום די בלאק אביסל אפאר מאל און, אדער גייט ער צו צוויי קידושים, דא געבט מען צינג, און דא געבט מען גאלע, שוין, ער קומט אהיים, גוט שבת, גוט שבת. ס'דאווענט נישט ס'צופאלט די שטוב. איך נעם דיר נישט אוועק דיין דיין צינג, איך נעם דיר נישט אוועק דיין גאלע, דו קענסט עסן אלע פיינע עסן שבת, דאווען און יעצט גיי עסן דיין עסן. איך האב דיר נישט געזאגט אז מען טאר נישט עסן שבת, פארקערט דער רבי זאגט אכילת שבת איז כולו קודש. אדרבה מאך הערינג מיט אייער קיכל מיט. מיט לעבער, מיט אלע גוטע זאכן, נאר אכטונג נישט צו עסן פיש מיט פלייש צוזאמען, ס'איז ס'איז עם הארצות, אז דו זעצט זיך אראפ ביי קידוש און דו נעמסט נעמסט הערינג מיט גאלע, דאס איז א סכנה, מען קען פון דעם באקומען קרעץ, מ'טאר נישט עסן פיש מיט פלייש צוזאמען, מען דארף עסן אפגעטיילט, אז דו ווייסט נישט עסן. הערינג מיט צינג, הערינג מיט מיט האסט געזען ביי קידוש דו נעמסט? האסט געזען? האסט קיינמאל נישט געזען? האסט געוויסט מען דארף עסן עקסטער פיש און פלייש? ס'איז א סכנה צו עסן פיש און פלייש צוזאמען. איך לאז דיר עסן, איך עס אויך לכבוד שבת, אלע גוטע עסן. וואס דו לייגסט אראפ אויפן טיש עס איך שבת. אבער דאווען! דאווען און נאכדעם גיי עסן. איך בין געווען אנגעשטעלט אין א ישיבה פאר איך האב געעפנט די ישיבה דא, די בחורים האבן זיך געקויפט פאר שבת הערינג מיט אייער קיכל און אינמיטן ליינען זענען זיי ארויסגעגאנגען פון בית מדרש קידוש מאכן, יא געדענקסט? דארט זיצן צוויי אינגעלייט וואס האבן געלערנט אין יענע ישיבה. גידי געדענקט? גידי נישט? ער האט נאכנישט באקומען? מאטי געדענקט? פרעג מאטי. ער האט געלערנט אין יענע ישיבה. און די מגידי שיעורים פלעגן אוועקכאפן די הערינג, און פלעגן אוועקכאפן די עסן. איך האב, איך האב עס אוועקגעכאפט פון ענק, מאטי. איך האב עס געקויפט פון ענק. זיי קויפן פאר די בחורים גוטע עסן. גיי אן, קום קודם דאווענען. געדאוונט א לאנגע לאנגע דאווענען. שוין ביים ליינען זענען שוין די בחורים געווארן זייער הונגעריג. א לאנגע דאווענען. מ'הייסט יעדע בחור מוז שטיין ביים ליינען. עס איז געווען אזא, אביסל, אביסל געקוועטשט די מח. שוין.

עס גאלע ביי איינעם איז לעבער גוט עס לעבער, ביי איינעם איז טשולענט גוט עס טשולענט אבער דאוון, גיי אין בית מדרש דאווענען, כ'האב נישט וואס איך נאך לויפן נאך די חזן און קוקן צי דו דאוונסט כ'האף אז דו'סט בלייבן א איד, כ'האף אז דו'סט בלייבן א איד. וואס איז א איד? א שיינע גרויסע הוט? קיי, איך גיי אזוי, דו גייסט אזוי. דאס איז נישט, נישט דאס טוט תולה אידישקייט. לאמיך זען דיין שחרית מנחה מעריב, דו דאווענסט. דאס איז עס, דער אייבערשטער העלף אז מ'זאל פאלגן דעם רעבן און אזוי וועט עטס זיין גרויסע צדיקים די פייער וועט עטס נישט פארברענען